שלום וברכה צו מה שיאמר נומבער צוויי און פֿופֿציק. צוויי מענטשן, צוויי פירערס פון לענדער וואס האבן נישט קיין סך פלעצער וואו זיי קענען אפפליען און אויפגענומען ווערן בכבוד הראוי, וויאזוי זיי קוקן עס אן, האבן זיך צוזאמגעטראפן די וואך אין איראן. אייגנטליך איז דארטן געווען אויך א דריטער, די ערשטע צוויי, די ערשטער איז געווען פוטין, פרעזידענט פון רוסלאנד, וואס איז אפגעפלויגן קיין טעהראן, הויפטשטאט פון איראן, און זיך דארטן געטראפן מיט'ן איראנישן פרעזידענט רעיסי, אין א סאמיט וואס האט אויך כולל געווען די טערקישע פרעזידענט ערדואן. און ביי דעם סאמיט, פראם וויפיל ס'איז געגאנגען אן רעקארד, האט מען דורכגעשמועסט דריי עיקר זאכן, ווייץ, אויל, און מלחמה. און טעריטאריע. סאו לאמיר קודם אנפאנגען מיט א סטעיטמענט וואס דער רוסישער פרעזידענט פוטין האט דארט געלאזט, וואס איז ממש זייער צוגעפאסט פאר אים. פוטין האט אזוי געזאגט אז די קריזיס אין סיריע, יא, באציט זיך צו די אינערליכע קאנפליקט, צו די ברודער קריג וואס פלאקערט שוין דארטן יארן, שיינע פאר יאר, קען נישט געשליכטעט ווערן נאר דורך פאליטישע און דיפלאמאטישע מיטלען. מען דארף זיך האלטן צו די יסודות'דיגע פרינציפן פון רעספעקטירן די אומאפהענגיקייט פון א צווייטן לאנד, יא, מ'טאר נישט, קיינער האט נישט קיין רעכט צו נוצן מאכט און טשעפענען מיט א צווייטן לאנד'ס גרעניצן, נישט דא אזא זאך, אזוי האט פוטין געזאגט, יא, פוטין איז בשום אופן נישט מסכים אז איין לאנד זאל טשעפענען מיט די סאווערענטי, מיט די אומאפהענגיקייט און די זעלבסטשטענדיגקייט פון א צווייטן לאנד. אזוי טענה'ט ער, און עס איז ממש א עוולה נורא, עוולה נוראה. יעצט פארוואס האט עס פוטין געזאגט? ווייל אין סיריע שפילט זיך אויך אפ א ברענד, צופלאקערטע קאנפליקט מיט אסאך צדדים, עס איז דא דארטן מער צדדים ווי מענטשן וואס האבן דארטן מיינונגען, ווי לענדער וואס האבן דארטן דעות, און פוטין און ערדואן, ס'הייסט רוסלאנד און איראן זענען דארט נישט אויף די זעלבע זייט, דאס הייסט אין די צייט וואס פוטין און אגב אויך איראן שטיצן דעם פרעזידענט פון סיריע באשאר אל אסאד און ווילן פאר יעדן פרייז אים זעהן ביי די מאכט, האט טערקיי אנדערע פריאריטיס, למשל טערקיי'ס עיקר פראבלעם אין סיריע זענען די קורדן, די קורדן איז א פאלק וואס האט נישט קיין אייגענע לאנד, אבער זענען בעצם א פאלק כשלעצמו לכל דבר, מען רעדט אים, שפראכווייז, זייער היסטערי, זייער קולטור, זייערע אינטערעסן, און די קורדן זענען צעשפליטערט, זענען צעטיילט, צווישן טערקיי, סיריע, איראן און איראק בעיקר, יא, אינמיטן פארמט זיך אויס אזא שטח וואו ס'וואוינען די קורדן, וואס באטראכטן זיך בעצם ווי זעלבסטשטענדיגע און אומאפהענגיגע און וואלטן זייער געוואלט דארטן גרינדן אן אייגענע לאנד. און יעדער פון די לענדער האט מורא אז יבוא היום די קורדן וועלן דערקלערן זעלבסטשטענדיגקייט און דאס מיינט אז יעדער פון זיי וועט פארלירן א שטיק פון זיין טעריטאריע. און טערקיי פירט שוין לאנג א ברוטאלע מערכה מיט די קורדן פון וואס וואוינען אין טערקיי אליין. און טערקיי גרעניצט זיך מיט סיריע, דאס טייטש אז עס איז דא קורדן וואס עס איז איין גרויסע גרופע וואס א חלק וואוינט אין טערקיי און די אנדערע האלב וואוינט אין סיריע, טערקיי האט זייער מורא די צוויי זאלן קומען צונאנד, איז יעצט ווען עס איז הפקר וועלט אין סיריע פירט טערקיי אן א מערכה, מען רעדט א מערכה וואס נעמט אריין אויך באמבאדירונגען און רציחות קעגן די קורדן פון סיריע. סאו ערדואן האט אנאנסירט מיט א שטיק צייט צוריק אז ער האט א פלאן, טערקיי האט א פלאן צו דורכפירן א גרויסע א ברייטע מיליטערישע אקציע אין סיריע, און זיי גייען דארטן די ווערטער פון ערדואן פון טערקיי איז אז זיי גייען דארטן קער נעמען פון קורדישע פון קורדיסטאנע טעראריסטן. און די אנדערע הויפט שפילערס אין סיריע. רוסלאנד און איראן זענען נישט מסכים זענען נישט מסכים צו די מיליטערישע אקציע וואס ערדואן פון טערקיי וויל אונטערנעמען אין סיריע, און אגב. די פאראייניגטע שטאטן האט אויך אויסגעדרוקט שארפע קעגנערשאפט צו די טערקישע פלענער, און צו די פלע צו די טערקישע פלענער וואס רוסלאנד און איראן זענען נישט מסכים, צו דעם האט זיך פוטין באצויגן ווען ער האט געזאגט אז די פריערדערמאנטע ווערטער אז די קריזיס אין סיריע מוז געשליכטעט ווערן דורך פאליטישע און דיפלאמאטישע מיטלען, נישטא אזא זאך אז מען גייט אריינגיין צו יענעם אין לאנד און דארטן באמבארדירן און וכהנה וכהנה ווי טוט מען אזאנס? שוין אז בקיצור דאס איז דאס איז די זאך דאס איז די נקודה וואס פוטין קען בשום אופן נישט פארשטיין, ער וויל אז אין סיריע ווי פוטין שטיצט דעם צד שכנגד ווי פון טערקיי ער שטיצט, פוטין שטיצט באשאר על אסאד און ער שטיצט אים דורך אינטערעסאנטע פאליטישע און דיפלאמאטישע מיטלען וואס זענען אויכעט כולל אריין שיקן אין סיריע סאלדאטן וואס זאלן קעמפן אויף די זייט פון באשאר על אסאד, איז דאס פארלאנגט ער אז טערקיי זאל זיך האלטן צו דיפלאמאטישע און פאליטישע מיטלען. ער רעדט פון דיפלאמאטישע און פאליטישע מיטלען וואס קענען אויסגעטייטשט ווערן אויף מער ווי איין אופן, און ער פארשטייט אז טערקיי זאל נוצן דעם אנדערן פשט פון פאליטישע און דיפלאמאטישע מיטלען, אין דער צייט וואס פוטין נוצט א טיפערע פשט, א טיפערע משמעות, מער על פי דרש, אז פאליטישע און דיפלאמאטישע מיטלען זענען אויכעט כולל מיליטערישע מאכט. סאו נאך א זאך וואס איז דיסקוטירט געווארן אין ביי יענעם סאמיט צווישן רוסלאנד, איראן און טערקיי, איז געווען, ווייץ, ברויט, די פרייז פון ברויט איז זייער ארויף צו געשטיגן איבער כמעט די גאנצע וועלט, און איינע פון די סיבות איז ווייל די ווייל פון פון אוקריינע ווערט יעצט נישט עקספארטירט קיין ווייץ, אוקריינע שטעלט צו כמעט צען פראצענט פון די ווייץ געברויכן פון די גאנצע וועלט, און יעצט מיט רוסלאנד וואס האט אויפגעשטעלט אוועקגעשטעלט א בלאקאדע אויף אלע עיקר פארטן פון אוקריינע, קען קיין ווייץ פון דארט נישט ארויסגעפירט ווערן. אגב, אפילו ווען רוסלאנד זאל זיך יעצט אפטראגן פון דארט וועט מסתמא נאך נעמען אביסל צייט ווייל די אוקריינישע מיליטער האט אויסגעלייגט מינעס אין די וואסערן ארום זייערע פארטן כדי אפצוהאלטן די רוסישע שיפן פון אנקומען, סאו די פלאץ איז יעצט סיי פול מיט מינעס און אויכעט אונטער א בלאקאדע פון דעם רוסישן מיליטער, אין תמצית קען קיין ווייץ פון דארט נישט ארויסגיין, און דאס איז איינע פון די פעקטארס וואס האבן ארויפגעטריבן די פרייזן פון ברויט איבער די וועלט. יעצט, טערקיי פארהאנדלט שוין א שטיק צייט מיט רוסלאנד אויף אן אפמאך צו עקספארטירן ווייץ פון אוקריינע, צו לאזן ווייץ קומען פון אוקריינע צו איר, צו טערקיי. ביי דעם סאמיט האט מען פארהאנדלט איבער דעם אויכעט. ס'הייסט אז ווייץ, אוקריינישע ווייץ זאל עקספארטירט ווערן קיין טערקיי און אויכעט קיין איראן. און איראן, וואס איז אויכעט אונטער שטארקע סאנקציעס פון די פאראייניגטע שטאטן, און די עקאנאמיע איז סתם אזוי דארטן זייער אפגעשוואכט, האט די האט די אינקריז אין פרייזן, די אויפשטייג אין פרייזן אין ברויט, האט זיך זייער שווער אפגערופן, און די צוויי, איראן און טערקיי, ווילן באקומען ווייץ, און איבער דעם האט מען דארטן גערעדט. יעצט וואס וויל, וואס ערווארטעט רוסלאנד צוריקצובאקומען פון איראן אין אויסטויש פארן שיקן צו זיי ווייץ, איז די ענטפער הילף, רוסלאנד איז יעצט אויכעט היפש איזולירט אין די וועלט וועגן די ערנסטע סאנקציעס וואס די מערב וועלט, די אייראפעאישע פאראיין, די פאראייניגטע שטאטן און אנדערע האבן ארויפגעלייגט, און און רוסלאנד האפט צו באקומען פון איראן הילף צו אויסקרויזן, אויסשפילן די סאנקציעס, אז זיי קענען יא טון ביזנעס מיט אנדערע פלעצער

איז געווען א פשוט'ע ביזנעס קאנקורענץ, א קאמפעטישן וואס די צוויי לענדער האבן שוין א שטיק צייט. איראן און רוסלאנד ביידע פארקויפן, עקספארטירן, אויל. טשיינע, סין, כינע און אנדערע לענדער וואס קויפן פון זיי, און פאר א לאנגע צייט האט איראן געהאט א שטיקל מאנאפאל איראן האט פארקויפט פאר גענוג ביליג אז ס'האט פאר כינע און אנדערע זיך געלוינט צו קויפן ענדערש פון איר, און די לעצטע תקופה האט רוסלאנד אנגעהויבן אראפלאזן די פרייזן ביליגער ווי איראן'ס כדי צו באקומען, צו באקומען יענע קאסטומערס, די איראנישע קאסטומערס, און אזוי האט זיך אנגעהויבן א געיעג און א געפעכט צווישן די צוויי וועגן פארקויפן ביליגער, ס'איז בערך אזא שפיל וואס ווי אויף עמעזאן, מ'האקט פרייזן אמאל אפילו טו די פוינט אז מען מאכט נישט קיין געלט, די עיקר איז אז מען זאל קומען צו מיר און נישט צו יענעם. קיצור, און אזא מין ענליכע בחינה שפילט זיך אפ מיט איראן און רוסלאנד, און קיינער פון זיי פארדינט נישט באמת דערפון גענוג אז ס'זאל זיך לוינען, און די צוויי האבן זיך אויך צוזאמגערעדט וועגן דעם, פרובירן אויפצוקומען צו עפעס א מין מהלך אז די מערכה, די געפעכט, די קאנקורענץ זאל זיך אויפהערן, אויף אן אופן מסתמא וואס זאל זיך לוינען פאר ביידע. נאך עפעס וואס רוסלאנד וויל יעצט פון איראן הגם ס'ווערט אפגעלייקנט דורך ביידע צדדים איז קויפן דראונס, די פילאטלאזע פליגערס וואס איראן פראדוצירט און נוצט, איראן נוצט עס אפט פאר אירע טעראר אטאקעס איבער די גאנצע וועלט, איראן שטעלט צו די דראונס פאר כעזבאלא און אנדערע, און יעצט זענען דא באריכטן וואס זענען באשטעטיגט געווארן דורך די אמעריקאנער רעגירונג אז רוסלאנד זוכט צו קויפן הונדערטער אזעלכע דראונס פון איראן און ווילן עס נוצן אין איר מלחמה וואס זי פירט מיט אוקריינא. ס'איז מסתמא נישט קיין צופאל פארוואס פוטין'ס נסיעה קיין איראן איז געקומען דווקא אין א צייט ווען דער אמעריקאנער פרעזידענט ביידען האט געענדיגט זיין נסיעה צום מיטל מזרח. מ'דארף געדענקן אז זייט קאוויד האט זיך אנגעהויבן, איז פוטין כמעט נישט ארויסגעפלויגן קיין אויסלאנד און שוין אפגערעדט זייט רוסלאנד האט אינוואדירט אוקריינע, אבער אין די זעלבע תקופה דאס איז שוין די דריטע מאל וואס פוטין טרעפט זיך מיט דעם איראנישן פרעזידענט, און די פאקט אז ער האט זיך די מיטינג האט זיך אויסגעשטעלט איז געסקעדזשולט געווארן פונקט אויף נאכדעם וואס ביידען האט געענדיגט זיין טריפ צום מיטל מזרח, אין דעם ליגט מסתמא אויך א מעסעדזש אז מאסקווע איז נישט אזוי איזאלירט ווי די פאראייניגטע שטאטן וויל און טאקע אינעם מיטל מזרח, וואו ביידען איז געקומען אוועקשטעלן מער באפעסטיגן די אמעריקאנער השפעה קעגן די השפעה פון די כינעזער, פון די איראנער און פון די רוסן, דווקא דארטן האט פוטין באוויזן אז ער האט נאך דארטן נאנטע פארבינדעטע און עלייס, סיריע און איראן, און זיי קענען אין איינעם מאכן החלטות וואס האבן א השפעה, וואס אפעקטן נישט נאר דעם מיטל מזרח נאר אויך אנדערע פלעצער ווייט אוועק פון דארטן. רוסלאנד און איראן האבן טאקע אסאך געמיינזאמע אינטערעסן, און זיי האבן, אחוץ דעם וואס ביידע האבן וואס ביידע האבן אישו האבן א אישו מיט די פאראייניגטע שטאטן און מיט די מערב וועלט בכלל, איז האבן זיי אויכעט אסאך שערד אינטערעסן, זיי העלפן זיך ארויס און קענען זיך ארויסהעלפן איינער דעם אנדערן, בפרט אין א תקופה ווען ביידע זענען איזולירט, ביידע זענען אפגעפרעגט ביי א ריזיגע חלק פון די וועלט, נישט נאר די מערב וועלט נאר פון די מערב וועלט און ווייטער, און ס'קומט צו איראן איז איראן איזולירט אויכעט. ביי רוב פון די מוסלמענישע וועלט און וואס זעהן אין איראן ממש א שונא און א סכנה נישט ווייניגער ווי אמעריקע און מדינת ישראל. איראן קען זיכער נוצן וועלכע עלייס וועלכע אליאירטע זי קענען נאר באקומען און רוסלאנד ווייטער בפרט אינעם יעצטיגן מצב מיט די איזולאציע און די סענקשאנס וואס זענען ארויפגעלייגט געווארן אויף מאסקווע קען איר נישט שאטן צו האבן א פארבינדעטע איראן מיט וועמען זי האט אויך נאך געמיינזאמע אינטערעסן אינעם מיטל מזרח און טאקע אריינגערעכנט סיריע וואס איז די איינציגסטע לאנד דער אמת וואו רוסלאנד האט א פוס, וואו רוסלאנד האט א באזע אין יענעם חלק וועלט, און איז פון די גאר ווייניג פלעצער וואו איראן ווערט אויפגענומען ווי אן אנגעלייגטע גאסט. קומט אבער צו טערקיי איז די זאך שוין אביסל ווייניגער גלאטיג, טערקיי האט פון איין זייט געוויסע געמיינזאמע אינטערעסן מיט רוסלאנד און מצד השני נישט, ווען ס'איז געקומען למשל צו די מלחמה אין אוקריינע האט טערקיי אראפגעריסן רוסלאנד, קריטיקירט פוטין פאר דעם אקט און נישט מסכים געווען, אין סיריע ווייטער זענען זיי זעען זיי אויך נישט זאכן אויג אויף אויג, און די אינטערעסן פון רוסלאנד זענען אין סתירה מיט די אינטערעסן פון טערקיי. ווידעראום ווען ס'קומט צו אנדערע זאכן איז טערקיי און רוסלאנד זענען יא פאראייניגט. למשל, ס'איז דא צוויי לענדער שוועדן און פינלאנד וואס ס'איז דא א מדובר אז זיי זאלן זיך אנשליסן אין נעטא, און די טערקישע פרעזידענט האט אפאר מאל שוין געווארנט אז ער וועט, ער איז, טערקיי איז אויכעט א מעמבער אין נעטא, אז ער וועט אפשטעלן, ער וועט בלאקירן דאס אז שוועדן און פינלאנד זאלן אריינקומען אין נעטא, וואס דאס איז זיכער א שריט לטובת רוסלאנד. סאו די אונטערשטע שורה איז אזוי, טערקיי און איראן דארפן ווייץ, און די שליסל צו דעם ליגט אין די רוסישע הענט. טערקיי און איראן זענען ביידע איזאלירט און סענקשאנד און אונטער שווערע סאנקציעס פון א גרויסע חלק פון די וועלט און זיי זוכן זיך אן עצה צו געבן דערמיט. רוסלאנד און איראן האבן ביידע די זעלבע פראדוקט אויל און זיי ביידע קאנקורירן פאר די זעלבע קאסטומערס און קלאפן די פרייזן און פרובירן זיך אן עצה צו געבן מיט דעם און אויפקומען צו עפעס א מין מהלך וואס זאל יא קענען ארבעטן אז מ'זאל קענען פארקויפן און נישט דערלייגן קיין געלט. און נאכדעם איז דא רוסלאנד און איראן וואס זענען נישט מסכים צו טערקיי'ס פלענער פון דורכפירן א מיליטערישע אקציע אין סיריע. איז רוסלאנד טענה'ט אז טערקיי און יעדער איינער דארף נוצן, מ'קען נישט נוצן קיין מאכט מ'קען נישט אריינקומען צו יענעם אינדערהיים און דארטן איבערדרייען די זאך, מ'דארף נוצן נארמאלע דיפלאמאטישע און פאליטישע מיטלען, און טערקיי האלט אז ס'נישט דא קיין ברירה ווייל דא רעדט מען פון טעראריסטן און ס'נישט דא קיין אנדערע אנדערע אופן וויאזוי דאס צו באהאנדלען חוץ מיטן כח פון מאכט פונעם געווער, און במילא איז דאס א אנדערע זאך, דא נישט שייך דער כלל, אבער טערקיי פארשטייט אויכעט אז אין אוקריינע איז נישט דא קיין רעכט אריינצוגיין צו יענעם אינדערהיים און דארטן צו זיך צופירן די הענט, נאר מ'דארף נוצן דיפלאמאטישע מיטלען, וואס רוסלאנד איז נישט מסכים, ווייל ווען ס'רעדט זיך פון נאציס, דעמאלטס איז עס א יוצא מן הכלל, און דעמאלטס מעג מען יא נוצן די גאנצע מאכט וואס איז נאר דא. ס'איז א כלל אז יעדער קוקט אויף די אייגענע אינטערעסן און טוט וואס ער קען נאר כדי צו קענען אויספירן די זייניגע, אפילו בשעת מעשה איז ער זיך סותר מיניה וביה, און דאס איז נישט קיין שום פראבלעם. מצד השני איז דא צוויי זאכן וואס זענען בשום אופן נישט קיין סתירה, פארקערט, זיי קאמפלימענטן זיך, זיי זענען זיך משלים איינס די אנדערע, און דאס איז אחדות און גמילות חסדים. אחדות קומט פון א סענס פון א הבנה אז אלע אידן זענען איין שטיק, כלל ישראל, א לשון יחיד, ווען מען איז איינס און מען לעבט מיט דעם אויף דעם אופן, מען האט די הבנה, דעמאלטס העלפט מען זיך ארויס נאטירליך. ס'איז א פשוט'ע און פארשטענדליכע זאך. אינסטינקט זאגט אז ווען די לינקע האנט האט געכאפט א קלאפ, פרובירט די רעכטע האנט עס צו העלפן, לינדערן די שמערצן און עס אויסהיילן. איז EPI נעטווארקינג האט זיך געשטעלט פאר זיך א ציל נישט נאר צו לינדערן, און בעסער צו מאכן, גרינגער צו מאכן, נאר העלפן אידן לכתחילה זיך גוט אנטוויקלען, אויסוואקסן געזונט און שטיין אויף ביידע פיס, און מען רעדט דא אוודאי פון א פינאנציעלן שטאנדפונקט פון ביזנעס, איז EPI נעטווארקינג אוועקגעשטעלט צו העלפן אידן מצליח זיין, אריינגיין אין ביזנעס, מצליח זיין אין ביזנעס, און זיי צושטעלן מיט אלע כלים, אלע תכונות און אלע ידיעות וואס פעלן זיך פאר דעם אויס, אריינגערעכנט קורסעס, זיך אראפזעצן, זיי שטעלן צו, זיי האבן עקספערטס וואס קענען זיך אוועקזעצן מיט א מענטש, העלפן פארשטיין זיינע תכונות, זיינע שטארקייטן, וואס איז די סארט אינדוסטרי, וואס איז צוגעפאסט פאר אים, ווי ער גייט טרעפן סיפוק, און ווי ער וועט קענען ממש לעבן און בליען, EPI נעטווארקינג העלפט אויכעט מיט טרעפן דזשאבס, און EPI נעטווארקינג שטעלט אויכעט צו הלוואות, אינטערעסט פרי לאונס,